הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף פ"ז, די צענטע שורה פון אויבן. אונז האלט מיר דא אינמיטן ארומרעדן די מחלוקת פון ר' יוסי מיט די חכמים ווען קבלת התורה איז געווען, צו ס'איז געווען ו' סיוון, די חכמים האלטן ס'איז געווען ו' סיוון און ר' יוסי האלט

פרישה מיטוואך וקדשתם היום ומחר קומט דאך אויס אז קבלת התורה איז געווען פרייטאג, מיטוואך און דאנערשטאג. האט די גמרא געענטפערט אז רבי יוסי האלט הוסיף יום אחד משה מדעתו, משה רבינו האט צוגעלייגט נאך א טאג צו די מצוה פון פרישה, קומט אויס אז קבלת התורה איז געווען שבת.

דאס האט ער געטון פון זיך אליינס אן דעם וואס דער אייבערשטער זאל אים הייסן. מאי דרש, פארוואס האט משה רבינו דאס געטון, ס'טייטש וואס האט ער געדרשנט? נשא קל וחומר בעצמו, משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר. אמר האט געזאגט, ומה ישראל, מה דאך די אידישע קינדער, שלא דיברה שכינה עמהם אלא שעה אחת, דער אייבערשטער האט גערעדט מיט זיי נאר איין צייט, ביים מתן תורה. וקבע להן זמן, און דער אייבערשטער האט קובע געווען א צייט ווען ס'גייט זיין קבלת התורה, מיט דעם אלעם אמרה תורה והיו נכונים וגומר לשלושת הימים, אל תגשו אל אשה, אויב אזוי אני איך משה רבינו שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, און דער אייבערשטער ואינו קובע הזמן. איז דאך על אחת כמה וכמה אז איך דארף מיך אפשיידן פון מיין ווייב, און וועגן די קל וחומר איז משה רבינו נישט צוריק געגאנגען צו זיין ווייב נאך מתן תורה. ומנלן, און פון ווי ווייסטו דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו אז דער אייבערשטער האט טאקע אזוי געוואלט, ווייל דכתיב ס'שטייט די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו נאך מתן תורה, לך אמור להם, גיי זאג פאר די אידן שובו לכם לאהליכם מען זאל צוריק גיין צו די הויז, אהליכם דאס גייט ארויף אויף די ווייב, מען זאל צוריק גיין צו די ווייבער, וכתיב בתריה נאכדעם שטייט אבער ואתה דו משה רבינו פה עמוד עמדי דו בלייב שטיין מיט מיר. דאס איז די צווייטע זאך. וואס משה רבינו האט געטוהן פון זיך אליינס און די אייבערשטער האט מסכים ואית דאמרי איז דא וואס זאגן אז ווי ווייסט איך אז די אייבערשטער האט מסכים געווען אז ער זאל בלייבן ווייל פה אל פה אדבר בו אז וואס ווען ווען מרים און אהרן האבן זיך געווינדערט אויף משה רבינו פארוואס ער האט זיך אפגעשיידט פון זיין ווייב דער אייבישטער האט דאך צו יעדן אויך גערעדט האט דער אייבישטער געענטפערט משה רבינו איז עפעס אנדערש פה אל פה דאס זעה איך אז דער אייבישטער האט טאקע געוואלט אז ער זאל זיין אפגעשיידט וואס איז די דריטע זאך וואס משה רבינו האט אליינס געטון שיבר את הלוחות ווען משה רבינו איז אראפגעקומען פון די הימל און ער האט געזען אז די אידן האבן געמאכט די עגל, האט ער צעבראכן די לוחות. די אייבישטער האט אים עס נישט געהייסן טון, ער האט עס פון זיך אליינס געטון. מאי דרש, וואס האט ער געדרשנט פארוואס ער האט עס אזוי געטון? אמר משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר, מה דאך ביי די קרבן פסח, שהוא אחד מתריג מצוות איז נאר איין זאך פון די תריג מצוות, אמרה תורה זאגט די תורה כל בן נכר, לא יאכל בו, איינער וואס איז א מומר, איינער וואס, וואס אה, לאמיר זאגן איינער, איינער האלט נישט איינע פון די מצוות, טאר ער שוין נישט עסן פון די קרבן פסח, איז דאך התורה כולה, אז די גאנצע תורה, וישראל מומרים, איז דאך על אחת כמה וכמה, זאגט רש"י התורה כולה תלויה בלוחות הללו און וישראל מומרים איז דאך על אחת כמה וכמה שאינם כדאי לה אז זיי זענען נישט ראוי פאר דעם וועגן דעם האט ער עס צובראכן און מנלן פון ווי ווייס איך דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו אז דער אייבערשטער האט מסכים געווען שנאמר אשר שברת וואס טייטש אשר? אשר איז א לשון פון אישור. יישר כח ששברת, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, גוט האסטו געטון אז דו האסט צובראכן די לוחות. איך פארשטיי נישט אזוי זייער פיין שיטת ר' יוסי, אז אפילו דער אייבערשטער האט געגעבן די מצוה פון פרישה מיטוואך,

זײַטס גרײט צו דער דריטער טאָג װאָס עטס זענט אָפּגעשײדט. איז דאָך אַ קשיא אױף רב יוסי ס'איז אַ ראיה דרבנן אַז קבלת התורה איז געװען דער דריטער טאָג פֿון פּרישה. לױט די חכמים איז געװען די פּרישה דאָנערשטיק, דאָנערשטיק פֿרײַטיק און והיו נכונים ליום השלישי שבת. אָבער לױט רב יוסי איז אַ קשיא װײַל רב יוסי האַלט דאָך אַז מען האָט געגעבן די מצװה פֿון פּרישה מיטװאָך אַז פֿון מיטװאָך דאָנערשטיק און פֿרײַטיק ענפערט די גמרא הא אמרינן, האט ער שוין געענפערט, יום אחד הוסיף משה מדעתו, קומט אויס די אייבערשטער האט געזאגט והיו נכונים ליום השלישי פאר משה רבינו האט צוגעלייגט דעם דריטן טאג, די אייבערשטער האט טאקע געוואלט געבן די תורה ווען, לויט ר' יוסי, פרייטאג, משה רבינו האט צוגעלייגט איז געווארן שבת, גייט די גמרא ברענגען נאך א קשיא תא שמע א ראיה צו ר' יוסי. שלישי, ס'דא אזא ברייתא, די דריטע טאג איז שלישי בחודש, ס'איז ג' סיוון, און שלישי בשבת, ס'איז דינסטאג, קומט אויס אז וואס? כעמיש? אז אויב שלישי פון סיוון איז געווען דינסטאג, קומט אויס אז א קשיא לרבנן, ווייל די רבנן האלטן אז וואס?

מיטוואך, דא שטייט אז ג' סיוון קומט אויס ג' בשבת, אמרי לך רבנן, די רבנן קענען דיר זאגן הא מני ווער איז די ברייתא, די ברייתא גייט ווי רבי יוסי, וואס האלט טאקע אז די תורה האט מען געגעבן שבת, אבער אונז האלט מען טאקע אז ג' סיוון איז געווען ד' בשבת.

ווייל פון וישב משה צו ויגד משה שטייט נישט אז עס איז געווען עפעס נאך עפעס, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ומה אמר להם משה לישראל, ומה אמרו ישראל למשה, ומה השיב משה לפני הגבורה, זו מצוות הגבלה, מצוות פון הגבלה, אז מען זאל נישט ארויף גיין אויף די בארג סיני, מען זאל הגבל את העם, דאס האט מען געזאגט פאר משה רבינו, ביום השלישי, און משה האט עס געזאגט פאר די אידן און די אידן האבן עס גענומען, און איז ער צוריק געגאנגען זאגן פאר די אייבערשטער, ויגד משה, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. איין פשט וואס דער שלישי איז. דער שלישי, נו. ניין, זהו. לאמיר גיין ווייטער. רבי אומר, נאך נישט געענטפערט געווארן וואס שלישי איז. רבי אומר, רבי זאגט בתחילה פירש עונשה, קודם משה רבינו געקומען זאגן די עונש פון די תורה, ווער עס האלט נישט די תורה וועט עונש באקומען. דכתיב וישב משה. פשטות מיינט עס וישב, ער האט זיך צוריקגעקערט, אבער וישב מיינט אויך דברים שמשבבין דעתו של אדם, ס'האלט צוריק אז די מענטשן זאלן עס נישט וועלן אננעמען. זייער שארפע זאכן לבסוף פירש מתן שכרה דעם סוף איז ער געקומען זאגן די גרויסקייט אויב א מענטש האלט יא די תורה דכתיב ויגד משה ויגד איז דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה יגד איז א לשון פון אגדה אז די אידן האבן זיך צוגעכאפט צו די שכר וועט שוין זען ווי דאס איז פארענטפערט געווארן די קשיא פון שלישי. ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן בתחילה פירש מתן שכרה, קודם האט ער אנגעפאנגען מיט די שכר, דכתיב וישב משה, ישב איז א לשון פון בארואיגן, דברים שמשיבין דעתו של אדם, און די אידן האבן עס אנגענומען, און לבסוף פירש עונשה דכתיב ויגד, יגד איז א לשון פון ויגד משה דברים שקשים לאדם כגידין, אזוי ווי עפעס אזא שארפע א שארפע גרינצייג גידין, אז אידן האבן זיך זייער דערשראקן, סאו קומט אויס לויט רבי און לויט די איכא דאמרי קען איך זאגן אז די טאג ג' סיוון ווערט אנגערופן שלישי ווייל נו, העלף מיר ארויס יצחק. די דריטע טאג פון גיין און קומען און גיין, יא? עס האט זיך געקומען צו די אידן, ער איז געגאנגען צו די אייבערשטער, און איז צוריק געקומען. סאו דער שלישי איז ג' סיוון און ג' בשבת, לפי שיטת ר' יוסי. גייט די גמרא צוריק גיין צו די מחלוקת פון רבי יוסי מיט די חכמים ווען קבלת התורה איז געווען. תא שמע קום און הער א ראיה פון א ברייתא. ברייתא זאגט די ששי די זעקסטע טאג באלד וועט מען זען וואס וואס די זעקסטע טאג איז געווען זעקסטע טאג אין סיוון ששי בחודש ושישי בשבת קשיא לרבנן ווייל די חכמים האלטן דאך אז ו' סיוון איז געווען שבת און דא שטייט אז ו' סיוון איז געווען ו' בשבת מיינט פרייטאג ענפערט די גמרא הא נמי רבי יוסי, דאס איז שיטת רבי יוסי. אגב, ווען מ'האט שוין אנגעפאנגען מיט די ברייתא, וואס מיינט שישי? וואס איז די שישי? שישי למאי איז רבא אמר, דף פ"ז עמוד ב'. שישי לחנייתן, די זעקסטע טאג פון ווען זיי זענען אנגעקומען אין מדבר סיני. ביי ראש חודש סיוון לויט רבי יוסי זונטאג. ביום הזה באו מדבר סיני זענען זיי אנגעקומען. סאו די זעקסטע טאג צו אנקומען אין מדבר סיני איז געווען די זעקסטע טאג אין סיוון. און ס'איז געווען די זעקסטע טאג אין די וואך. דאס איז שיטת רבא. רב יעקב, רב אחא בר יעקב אמר, אז די זעקסטע טאג איז אויך געווען למסען, ויסעו מרפידים, דאס טייטש, אינעם זעלבן טאג וואס זיי זענען אוועקגעגאנגען פון רפידים, זענען זיי אויך אנגעקומען אין מדבר סיני. דאס טייטש רב אחא האלט אז ראש חודש סיוון זענען זיי אוועקגעפארן פון רפידים, און ראש חודש סיוון זענען זיי אנגעקומען אין מדבר סיני. וואס קריגן זיי זיך ארום? איז וקמיפלגי אין די מצוה פון שבת במרה. אין די אין די אין די עשרת הדברות שטייט שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלוקיך אזוי ווי דער אייבערשטער האט דיך שוין באפוילן ס'איז משמע פון דא אז די מצוה פון שבת איז שוין געווען פאר מתן תורה ביי מתן תורה זאגט דער אייבערשטער היט אפ שבת וואס מ'האט שוין געגעבן פון פריער סאו שבת האט מען שוין געגעבן ווען די אידן זענען געווען אין די פלאץ וואס הייסט מרה דארט איין פלאץ פאר דעם, דארט האט מען געגעבן מתן תורה, אויף די מצוה פון שבת. אמר רב יהודה אמר רב כאשר צוך, מיינט צו זאגן במרה, איז מר סבר רבא האלט אשבת איפקוד, אין מרה האט מען נאר געגעבן שבת, אבער אתחומין לא איפקוד. קומט אויס אז זיי האבן שוין געקענט פארן, רבא האלט זיי האבן שוין געקענט אוועק גיין פון רפידים, אפילו אין שבת. כ'הער נישט. וואס? שבת פאר מתן תורה, די אייבערשטער האט באפוילן די מצוה פון שבת. אבער די מצוה פון תחומין אז מ'טאר נישט גיין חוץ לתחום, דאס האט מען נאכנישט געגעבן. קומט אויס אז שבת אליין זענען זיי שוין אוועקגעגאנגען. סאו וועגן דעם זאגט ער אז שישי מיינט, חנא וואס מיינט שישי? זעקסטע טאג פון רוען, ווייל זונטאג זענען זיי נישט אוועק געגאנגען, זיי זענען שוין אוועק געגאנגען שבת. מר סבר רב אחא בר יעקב האלט אתחומין נמי איפקוד, אז די אייבערשטער האט שוין געגעבן שבת די מצוה פון תחומין אויכעט, סאו די אידן האבן נישט געקענט אוועק פארן פון רפידים שבת, האבן זיי ערשט געמוזט ווארטן ביז זונטאג צופרי, סאו ס'איז שישי ל. מסען און שישי לחנייתן און שישי בשבת און שישי בחודש. יעצט גייען מיר צוריק צו די מחלוקת רבי יוסי מיט די חכמים, און מיר זעהן דא א ראיה צו רבי יוסי, תא שמע. ס'איז א ברייתא, ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים, די יאר וואס די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, בארבעה עשר י"ד ניסן שחטו האבן זיי געשאכטן די פסח, און ט"ו ובחמשה עשר יצאו זענען זיי ארויסגעגאנגען פון מצרים, ולערב, און נאך ט"ו ביינאכט, לקו בכורות זענען די בכורים גע'הרג'עט געווארן. און די גמרא האקט אריין לערב סלקא דעתך, וואס הייסט א נאכט נאך חמשה עשר? דעמאלט איז געווען מכות בכורות, מכות בכורות איז געווען פאר מ'איז ארויס פון מצרים, אלא מען דארף אנדערש גורס זיין אין די ברייתא, מבערב לקו בכורות. סאו לאמיר גיין ווייטער. אין די ברייתא ווייטער ואותו היום יענע טאג וואס די אידן זענען ארויס פון מצרים, ווען איז אויסגעפאלן ט"ו בניסן אין יענע יאר, חמישי בשבת היה. דאנערשטיג זענען די אידן ארויס פון מצרים. האלא? איינער האלט מיט? די יאר פון יציאת מצרים ט"ו ניסן איז געווען דאנערשטאג. ווי רעכן אויס ווען קומט אויס ראש חודש סיוון? קענסט רעכענען? איז מדחמיסר בניסן חמישי בשבת. אויב פֿופֿצן טעג אין ניסן קומט אויס דאנערשטאג, ווען קומט אויס ראש חודש אייר?

ענפערט די גמרא אמרי לך רבנן די רבנן קען דיר ענפערען אז אייר דההיא שתא, חודש אייר פון יענע יאר, עבורי עברוה, איז געווען מעובד, דאס טייטש ס'איז געווען, אייר איז געווען דרייסיג טעג, אויב אייר איז געווען דרייסיג טעג, קומט אויס ראש חודש סיוון, קומט אויס מאנטיג, שטימט? און אפילו עס שטימט נישט וואלט מען געקענט זאגן אז דאס איז רבי יוסי'ס ברייתא. גייט די גמרא ברענגען ניין תא שמע אז עס שטימט נישט די פריערדיגע תירוץ. דלא עברוה איך וועל דיר ברענגען א ראיה א ברייתא אז אייר ווען מ'איז ארויס פון מצרים האט מען נישט מעבר געווען. אבער שטייט אין א ברייתא אז ניסן שבו ישראל שבו יצאו ישראל ממצרים די יאר פון וואס אידן זענען ארויס פון מצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם חמשה עשר יצאו ולערב לקו בכורות. האקט די גמרא אריין די זעלבע זאך ווי פריער לערב סלקא דעתך. וואס מכת בכורות איז געווען? מכת בכורות איז געווען נאך יציאת מצרים, אלא אימא מבערב לקו בכורות. פירט די ברייתא אויס, ואותו היום אין יענע יו, אין יענע טאג, וואס מ'איז ארויס חמישי בשבת היה, קומט אויס דאנערשטאג זענען די אידן ארויס פון מצרים, השלים ניסן, ניסן איז געווען דרייסיג טעג, ואירע אייר להיות בשבת, קומט אויס אייר איז געווען,

יא? סאו חודש אייר שבת היה דכתיב ובוקר. משה רבינו זאגט דאך שבת ובוקר וראיתם את כבוד השם. מארגן וועט איר זעהן אז גייט קומען מן. וכתיב ששת ימים תלקטוהו. זעקס טעג וועט זיין מן. וביום השביעי שבת לא יהיה בו. קומט אויס ווען האבן די אידן קאמפלעינט אויף די אויף די נישטא וואס עסן? חמשה עשר אייר. ומדחמיסר באייר שבתא סאו ווען קומט אויס ראש חודש סיוון ריש ירחא דסיוון חד בשבת קומט אויס ראש ווייל בדרך כלל איז אייר א חודש חסר אייר האט נאר נײַן און צוואַנציק טעג סאו ווען קומט אויס סיוון איך מיין איך שטעל אראפ די קעמרע אבער איך וויל א זונטאג איז דאך קשיא לרבנן, אמרי לך רבנן די רבנן ענטפערן, אייר דההיא שתא, אייר פון יענע יאר עבורי עברוה, האט מען געמאכט פאר דרייסיג טעג, קומט אויס אז די אז די ראש חודש סיוון איז געווען מאנטאג, פרעגט די גמרא קשיא ספרא די אויב שרייבט די חומש, שטימט נישט גארנישט, אמר ליה רב חביבה, די ב"ח איז גורס, אמר ליה רב אסא, מחוזנאה לרב אשי. תא שמע, קום זע א ברייתא ווען ראש חודש איז געווען, שטייט אין פסוק ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, קומט אויס ראש חודש ניסן, ווען איז געווען ראש חודש ניסן? ראש חודש ניסן די צווייטע יאר האט מען אויפגעשטעלט די משכן, כמעט א יאר צו יציאת מצרים, אין די שונא ראשון אין טורס האב געזען דער ברייסע אויס אוי אוי אוי דער טאג וואס וועט אויפגעבויט די משקה נוט לעזר א טורס איך קים מיט צען קרוינען צען פרישע זאכן סיי ריש למאסע ברייסע איז געווען זונטיק איך טאג פון דער וואך ריש אין נסיען די נסיען האבן אנגעפאנגען מאכן דאן די קרבונן ריש לקהנה ביז דעם וואס פלעגן די בחורות מאכן דער אבויבו בערל פון דעם וואס ער האט די פלעגן האבן אנגעפאנגען די קהנה ראשון לעבודה דעמאלט האט זיך אנגעפאנגען די קרבנות הציבור די תמידים ראשון לירידת האש אנגעפאנגען אראפצוקומען א פייער פון הימל ראשון לאכילת קדשים ביז דעמאלטס ביז דעמאלט האט מען געקענט עסן קדשים איבעראל ביז דעמאלט האט מען שוין נישט געקענט נאר נאר אין די מחיצה די זיבעטע זאך איז ראשון לשכון שכינה זיך אנגעפאנגען אז דער אייבערשטער האט אנגעפאנגען רוען ביי די אידישע קינדער די אכטע זאך ראשון לברך את ישראל האט זיך אנגעפאנגען די ברכת כהנים און ראשון לאיסור הבמות, פון ווען די משכן האט זיך אויפגעשטעלט האט מען שוין נישט געטארט מקריב זיין אויף א במה, עס האט געדארפט קומען אלץ אין אוהל מועד, און ראשון לחדשים איז געווען ראש חודש, סאו לויט די ברייתא אז ראש חודש ניסן די צווייטע יאר איז אויסגעקומען א זונטאג, ווער קען מיר העלפן רעכענען? ראש חודש ניסן א יאר פארדעם ומדריש ירחא דניסן וויבאלד ראש חודש ניסן דהא שתא פון די צווייטע יאר פון יציאת מצרים חד בשבת מוז זיין אז דאשתקד אז פאריאר איז ברביעי בשבת איז עס געווען ווייל אין א יאר קוק אריין אין רש י

ואם היתה שנה מעוברת אז דו לייגסט צו א שנה מעוברת איז חמשה קומט צו נאך א טאג סאו אויב ראש חודש ניסן אין די צווייטע יאר קומט אויס זונטאג מוז זיין אז ראש חודש ניסן א יאר פארדעם איז געווען מיטוואך פיר טעג פארדעם קען נישט אין דרײַ הונדערט פֿופֿציק שפּיט אַרײַן יא, דרײַ הונדערט פֿופֿציק איז דא פֿופֿציק וואכן. נעם א טעלעפאן, נאר פֿופֿציק מאל, פֿופֿציק מאל זיבן, פֿופֿציק שבועות, פֿופֿציק וואכן איז טרי פיפטי. איז א יאר פלאס פיר טעג ס'רוקט זיך מיט פיר טעג ני דא אויב איז גוידע שטייט איז געווען מיט וואך האבן א רעש יאר איך די איר האב זיי געווען דער גוידע שטייט אין דער שאבס מאליי שאבס וואל ניסן איז אלץ א חודש מלא קומט אויס ראש חודש סיוון וואלט דען געווען שבת איז קשיא בין לרבי יוסי בין לרבנן סיי רבי יוסי וואס ער האלט אז זונטאג און סיי זאגט די גמרא לרבי יוסי קען איך ענטפערן שבעה חסרין עבוד האט ער געמ ס'איז געווען יענע יאר זיבן חדשים חסר אנשטאט זעקס סאו קומט אויס ס'איז נאר געווען אפגערוקט פון פאריאר'ס ניסן ביז די יאר ניסן דריי טעג, קומט אויס אז ראש חודש ניסן איז געווען נישט מיטוואך, דאנערשטאג. נישט סתם, מען רעכנט זיך פון יעצט אויף צוריק. נאכאמאל. וואס?

זונטאג איז ראש חודש סיוון געווען מאנטאג. שטימט סיי פאר ביידע שיטות. גייט די גמרא ברענגען א ראיה צו די חכמים. תא שמע. דתניא בסדר עולם האט מען געלערנט אין סדר עולם ס'איז א ברייתא. ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים בארבעה עשר שחטו פסחיהם. יא ערב פסח האט מען געשאכטן. ובחמשה עשר יצאו ואותו היום. די טאג וואס מיר זענען ארויס פון מצרים איז געווען ערב שבת אוי יו איז געווען פרייטאג אה פרייטאג איז געקומען אז ערב אז פייסעך איז ערב איז ערב שבת איז מיט דער אין מיט דער רעש יארך דער ניסן ערב שבת איז רעש יארך די יער חד בשבת קומט אויס זיבן איז דריי בשבת דער רייך דער חכם מיט קאשע רביוזי און מלך רביוזי און מאן רבונני דער בראזער רבונן גייט די גמרא ברענגען א סתירה תא שמע, זאגט די ברייתא רבי יוסי אומר בשני אין דעם צווייטן טאג סיוון עלה משה, איז משה רבינו געגאנגען אויפן בארג סיני, און איז ארויפגעגאנגען און געהערט דארטן ואתם תהיו לי ממלכת, וירד, בשלישי עלה וירד, ברביעי ירד, ושוב לא עלה, פרעגט די גמרא מאחר שלא עלה, מהיכן ירד, וויאזוי קען זיין, דו זאגסט דאך ברביעי ירד,

ער האט נישט געהאט קיין צייט וועגן טורח שבת אבער דאס האט מען געגעבן די תורה לויט רבי יוסי שבת ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא